זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען ל"ד עמוד ב', מיט די צוויי פינטלעך בערך זעקס שורות פון אויבן, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט קידה, איבעראל וואו ס'שטייט אינעם פסוק, די לשון פון קידה איז על אפיים, איז ווי רש"י איז מסביר אין אנדערע פלעצער, ס'איז געווען א ספעציעלע קונץ וואס געוויסע מענטשן האבן געקענט, אז זיי זענען געבליבן שטיין. אויף זייער פיס און זיי האבן געקענט איינבויגן דעם גאנצן גוף ביז די פנים איז אנגעקומען אל הארץ, איך ווייס נישט צו ס'מיינט ממש אל הארץ אז די נאז האט ממש געטאטשט דער ערד, אבער עכ"פ זיי האבן געהאט א געוויסע קונץ פון זיך קענען אינגאנצן איינבייגן, דאס איז אויך נישט קיין זאך וואס איז מצוי פאר יעדן, רש"י זאגט דארט. מי שיודע ויכול לעשות כן, איך מיין די גמרא פארציילט אויף א פלאץ אז איינער איז טאקע געשעדיגט געווארן ווייל ער האט געטרייט צו מאכן א קידה, עכ"פ ס'איז א געוויסע סארט זיך בייגן. שנאמר ווי זעה איך דאס? ווייל ס'שטייט אין פסוק ותקד בת שבע אפיים ארץ, און די פסוק זאגט דארט ווייטער ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם אז בת שבע האט זיך געבוקט פאר דוד, און פונעם לשון הפסוק וואס די פסוק זאגט ותקד בת שבע אפיים ארץ, אפיים וועט מיינען די פנים, ארץ. איז אז די פנים קומט אן ביז די ערד. כריעה, וואס מיינט כריעה? דאס איז על ברכיים, ווען א מענטש פאלט צו די קניען, דאס איז להבדיל אזוי ווי די אראבער דאווענען, אין אנדערע ווערטער אז די פנים קומט אויך אן צו דער ערד, אבער נישט אויף א וועג וואס דער מענטש בלייבט שטיין און ער בייגט זיך איין אויף האלב, נאר אז דער מענטש איז אויף זיינע קניען און אזוי בייגט ער זיך איין און זיין פנים איז צו דער ערד. ברענגט די גמרא א פסוק שנאמר מכרוע על ברכיו, ווען א מענטש איז כורע איז ער על ברכיו, ער איז אויף זיינע קניען. השתחוואה, איבעראל וואו ס'ווערט דערמאנט די לשון פון השתחוואה זו פישוט ידיים ורגליים, דאס איז ממש ווען א מענטש לייגט זיך אויס אינגאנצן אויף דער ערד, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך, לך ארצה, דאס איז די פסוק וואס וואס ווען יוסף הצדיק האט פארציילט די חלום פאר פאר זיין טאטן פאר זיינע ברידערס האט ער פארציילט וואס האט ער געחלומט האט ער געחלומט ווי אלע זיינע ברידערס מיט מיט די עה מיט די מאמע שטייען און בוקן זיך פאר אים און דאס האט אזוי כביכול אויפגערעגט זיינע ברידערס ווען מ'האט גערעדט פון השתחוויה יעדער איינער ליגט אויסגעשטרעקט בפישוט ידיים ורגליים. פאר יוסף איז ווי רש"י טייטשט עס, ארצה איז לשון משתטח משמע די לשון ארצה מיינט ווען די מענטש ליגט פולקאם אויף דער ערד, ממילא ווייסט מען אז השתחוויה איז פישוט ידיים ורגליים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב חייא בריה דרב הונא חזינא להו לאביי ורבא איך האב געזען ווי די צוויי גרויסע.

און אין רשי פון רשי זעהט אויס אז דא געווען צוויי זאכן, איינס זיי האבן נישט געמאכט קיין פישוט ידיים ורגליים, און צוויי אלא מטין על צדיהן זיי זענען בכלל נישט געליגן מיטן פנים צו די קרקע, זיי זענען געליגן זייטיג וועגס, איז עמיר שוין זעהן פון די עמיר שוין זעהן אבער. וואס איז די פראבלעם פארוואס איז געווען דמצלו אצלויי? רשי דא זאגט גארנישט פארוואס זיי האבן עס נישט געטון, באט אין אנדערע פלעצער טרעפט מען צוויי טעמים. איינס, ס'איז דא א גמרא אז א חשוב'ע מענטש ווען ס'קומט צו נפילת אפיים זאל ער נישט גיין אלל אין, ער זאל נישט מאכן קיין פישוט ידיים ורגליים, ווייל נאכדעם אויב זיין תפילה וועט נישט נתקבל ווערן, וועט עס זיין א שטיקל זלזול, שטעלט זיך פאר א גרויסע צדיק מאכט עפעס א עצרת תפילה און ער רייסט איין ער פארט צו עפעס א גרויסע קבר זייער ספעציפיש פאר עפעס צו מתפלל זיין און למעשה ווערט ער נישט נענה דאס איז א זאך וואס קען ארויסקומען א זלזול וועגן דעם טרעפט מען אן ענין אז אן אדם חשוב אן אדם גדול זאל נישט מאכן קיין פישוט ידיים ורגליים ביי נפילת אפיים א אנדערע סיבה וואס ווערט דערמאנט אין די ראשונים נאך אין רשי אין אנדערע מסכתא איז ווייל ס'איז דא א פראבלעם אז א מענטש זאל זיך נישט בוקן צו צו א ערדענע ס'איז א איסור אז א מענטש זאל זיך נישט בוקן צו א צו צו דער ערד וועגן דעם יום כיפור ווען אונז פאלן מיר כורעים איז לייגט מען אלס אונטער עפעס אדער א האנטוך אדער א גארבידזש בעג אז אויף א שטיינערנע פלאר זאל מען נישט פאלן איז וועגן דעם פלעגן זיי זיך בייגן זייטיגוועגס. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תני חדא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא הכורע בהודאה אז איינער בוקט זיך און טאקע די. די וועג וואס אונז האבן יעצט געזאגט וואס כריעה מיינט אז ס'איז כריעה על ברכיים איז הרי זה משובח איז עס א געבענטשטע זאך ותניא אידך אונז האבן געלערנט אנדערע ברייתא הרי זה מגונה אז ס'איז נישט קיין געבענטשטע זאך ענטפערט די גמרא לא קשיא הא בתחילה והא לבסוף אז אנהייב מודים האבן חזל מתקן געווען אז א מענטש זאל זיך בוקן אבער א מענטש וואס בוקט זיך לבסוף איז ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז נישט דא אזא הלכה, און אז א מענטש טוט זאכן וואס חזל האבן נישט מחייב געווען, און ער ווייזט אז ער איז פרומער, איז עס א פראבלעם פון יוהרא, און ס'איז מגונה. פארציילט די גמרא אז רבא כרע בהודאה תחילה וסוף, רבא האט זיך יא געבוקט, אזוי ווי אונז טוה מיר. הגם אונז טוה מיר נישט ממש קיין גאנצע כריעה, אבער על כל פנים די קאנסעפט פון זיך בוקן בתחילה וסוף, איז רבא האט אזוי געטון, אמרי ליה רבנן אמאי קא עביד מר הכי, פארוואס טוסטו אזוי, אמר להו חזינא לרב נחמן דכרע וחזינא לרב ששת דקא עביד הכי, כ'האב געהאט צוויי גרויסע רעבעס ר' נחמן און ר' ששת, כ'האב ביידע געזען ווי זיי בוקן זיך בתחילה וסוף, אנהייב מודים און סוף מודים, האבן זיי אים געפרעגט והתניא, אונז האבן געלערנט א ברייתא הכורע בהודאה, הרי זה מגונה, אונז האבן יעצט געענדיגט לערנען א ברייתא אז א מענטש זאל זיך נישט בוקן, און ווי אונז האמיר עס איינגעזעצט, רעדט זיך עס בסוף. איז מיין קשיא איז, דו בוקסט דיך סיי תחילה און סיי סוף, וואס גייסטו טון מיט די ברייתא? די תירוץ איז אז ס'איז דא נאך סארטן הודאות, ההיא בהודאה שבהלל, ווי רשי ברענגט די פסוק הודו לשם כי טוב, וואס איך זאג ביי הלל, איז א מענטש וואס בוקט זיך דארט, דאס חזל האבן קיינמאל נישט מתקן געווען אז א מענטש זאל זיך דארט בוקן, וועגן דעם וועט עס הייסן מגונה, אבער ביי מודים איז סיי בתחילה און סיי בסוף קען מען זיך יא בוקן, ווייל די ברייתא רעדט נישט פון דעם. און אזוי האט זיך געפירט רב נחמן און רב ששת. פרעגט יעצט די גמרא ווייטער, והתניא הכורע בהודאה ובהודאה של הלל הרי זה מגונה, קען דאך נישט זיין אז די ערשטע הודאה וואס ווערט דערמאנט אין די צווייטע ברייתא מיינט די הודאה של הלל ווייל ער זאגט דאך עקסטער ובהודאה של הלל, מילא וועל איך מוזן זאגן אז ס'מיינט מודים, אז ס'מיינט מודים מוז איך זאגן אז ס'מיינט בסוף. און אז ס'מיינט בסוף, פארוואס ביקסטו דיך בתפילה בתחילה ובסוף? ענטפערט די גמרא, ס'דא א דריטע מודים, כי תניא, דאס וואס שטייט אין די צווייטע ברייתא, אז בהודאה ובהודאה של הלל, איז בהודאה דברכת המזון, מ'זאגט דאך נודה לך, און סאו יעדע ברכת המזון האט אין זיך א הודאה, אז א מענטש גייט זיך דארט ביקן דעמאלטס איז ער מגונה, ס'האט זיך מסדר געווען זייער שיין אז ביי בענטשן זאל מען זיך נישט בוקן, ביי הלל זאל מען זיך נישט בוקן, אבער ביי מודים קען מען זיך יא בוקן, אפילו תחילה וסוף, אזוי ווי רבא האט זיך געפירט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המתפלל, א מענטש דאווענט וטעה און האט געמאכט א טעות, און מען באלד זעהן אין די גמרא ווי ער האט געמאכט דעם טעות, איז סימן רע לו, ס'איז נישט קיין גוטע סימן פאר אים, ואם שליח ציבור הוא, אויב איז ער דער בעל תפילה, איז אויסער וואס ס'האט זיין פערסאנעל סימן רע, ווייל ער איז דאך יעצט א יחיד וואס שטייט ביים דאווענען, און ער האט געמאכט א טעות, קומט צו א נייע זאך אז וואס? אז סימן רע הוא סימן רע לשולחיו, אז דאס טייטשט זיך שלעכט אפ אויפן גאנצן ציבור, ער איז א שליח פונעם ציבור, פארוואס מפני ששלוחו של אדם כמותו, ער שטייט דא ביים ברעטל בשליחות פונעם גאנצן ציבור, און אויב איז געשען א מכשול אין זיין דאווענען איז דאס סימן רע אויפן גאנצן ציבור, אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא, מ'האט געזאגט אויף ר' חנינא בן דוסא די גרויסע צדיק, שהיה מתפלל על החולים, ער פלעגט דאווענען פאר קראנקע, ואומר זה חי וזה מת, ווען ער האט געענדיגט דאווענען האט ער געקענט פאראויס זאגן ער וועט לעבן און ער וועט חלילה אוועקגיין פון די וועלט, אמרו לו מנין אתה יודע, פון ווי ווייסטו? אמר להם, האט ער געזאגט, איך בין נישט קיין גרויסע בעל מופת, און מען באלד זען אין די גמרא א ברייתא, וואס שמועסט שטערקער אויס רבי חנינא בן דוסא'ס טענה, אבער זיין ווארט איז געווען אז איך פיל עס אין מיין דאווענען, אם שגורה תפילתי בפי, אויב די דאווענען איז שגור אין מיין מויל, יודע אני שהוא מקובל, ווייס איך אז מיין תפילה ווערט אנגענומען, ואם לאו, און אויב פיל איך ווי ס'דאווענט זיך נישט, יודע אני שהוא מטורף, ווייס איך אז די תפילה ווערט אוועקגעווארפן. ס'דא דא צוויי וויכטיגע רשי'ס, לאמיר אריינקוקן, אם שגורה, וואס מיינט שגורה תפילתי בפי, אז ס'דאווענט זיך גוט? רשי זאגט ס'האט אין זיך צוויי קאמפאונענטס. איינס אז אם סדורה תפילתי בפי במרוצה ואיני נכשל, ס'מאכט זיך נישט קיין מכשול, ס'מאכט זיך נישט, די ווערטער ווערן נישט צוקלעבט, די ווערטער קומען ארויס

שיקט די תפילות צום מויל, דאס מיינט שגורה תפילתי בפי, אזא דאווענען ווערט איז א סימן אז ס'ווערט אנגענומען. שהוא מטורף, רש"י טייטשט עס אויף צוויי וועגן, איינס, יודע אני שהוא מטורף גייט ארויף אויפן חולה, אז דער חולה איז א פארווארפענע, ער איז א פארשניטענע, שהוא מטורף, בקיצור, ס'גייט ארויף אויף דעם מענטש, אויף דער חולה וואס גייט יעצט, די תפילה וועט נישט נתקבל ווערן אויף אים. די צווייטע לשון איז שהוא מטורף גייט ארויף אויפן תפילה, כלומר התפילה שהתפללו עליו, מטורפת וטרודה ממנו ואינה מקובלת אז די תפילה גייט נישט מקובל ווערן. זאגט די הייליגע גמרא, אהייא, דאס וואס עס שטייט אז א מענטש האט געמאכט א טעות איז סימן רע, וואו איז די טעות? אמר רב חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי באבות אז מען רעדט אין די ערשטע ברכה פון מגן אברהם וואס דאס איז די עיקר תפילה וואו ס'פאדערט זיך כוונה, ס'איז די חשוב'סטע תפילה, אדער קען מען זאגן אז א מענטש ווערט נכשל ממש ווען ער שטייט נאך ביים טיר און דארט טויגט שוין נישט איז עס א סימן רע. מאכט זיך אינמיטן דאווענען ערגעץ א מענטש פארפארט דארט מיט די ברכות, ספעציעל אמאל וואס מען האט נישט געהאט קיין סידור, איז עס נישט קיין איז עס נישט קיין סימן רע, אזוי לערנט דער מאן דאמר, איכא דמתני לה אברייתא, ס'דא וואס האבן געלערנט אז די קבלה פון אבות גייט ארויף אויף אן אנדערע ברייתא, אז א המתפלל, א מענטש וואס דאווענט צריך שיכוון את לבו, ער דארף אינזין האבן די פירוש המילות בכולן אין אלע ברכות גאנץ שמונה עשרה, אבער ואם אינו יכול לכוון בכולן, כאטש ער קען נישט קאנצענטרעיטן אזוי סאך, איז יכוון את לבו באחת ער זאל אינזין האבן ביי איין ברכה, אהייא. וועלכע ברכה זאל ער אינזין האבן, אמר רב חייא אמר רב ספרא, משום חד דבי רבי באבות, און אזוי פסק'נט מען אונז להלכה אז א מענטש דארף אינזין האבן ביי די ערשטע ברכה פון מגן אברהם, און עס איז ממש מעכב די תפילה מעיקר הדין, ס'איז דא ראשונים דער טור זאגט אז מען דארף אפילו איבער דאווענען, אונז נעמען מיר אן אז מען זאל נישט איבער דאווענען ווייל ווען ער וועט דאווענען נאכאמאל וועט ער פונקט אזוי נאכאמאל נישט געדענקן מילא ס'איז א שאד די צייט ער לאזט זיך אריין אין עפעס וואס ער קען נישט געווינען, אבער אוודאי דארף מען לכתחילה אינזין האבן, אבער לויט די צווייטע מהלך די איכא דמתני לה איז דאס וואס שטייט א סימן רע אין א טעות, לכאורה מיינט עס גאנץ שמונה עשרה ווייל אונז זאגן מיר יעצט אז די אבות גייט דאך נישט ארויף אויף דעם, א מענטש דארף טאקע זען נישט צו מאכן קיין טעותים אין זיין דאווענען. אמרו עליו על רבי חנינא, מנא הני מילי, פון וואו ווייס איך דאס אז ווען דער דאווענען דאווענט זיך פליסיג, איז א סימן אז דער חולה וועט האבן א רפואה, אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא, בורא ניב שפתיים, ניב שפתיים מיינט אלץ די שאקלען פון די ליפן, איז בורא ווען ס'איז געזונט, ניב שפתיים, די שאקלען פון מיין ליפן, ס'דאווענט זיך גוט, ס'איז א געזונטע דאווענען, דעמאלטס איז שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו, אז דער חולה וועט האבן א רפואה, אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן. זייער אינטערעסאנטע גמרות, יסודות'דיגע גמרות. כל הנביאים כולן לא נתנבאו, די אלע נבואות וואס האבן אונז צוגעזאגט, מען טרעפט גאנצע פסוקים, רש"י טייטשט הטובות והנחמות, די אלע הבטחות וואס איז דא אין די נביאים אז ס'גייט קומען גוטס פאר כלל ישראל, ס'גייט קומען, אידן גייען האבן שכר, איז נישט געזאגט געווארן אלא נאר למשיא בתו לתלמיד חכם, איינער נעמט אן איידעם א תלמיד חכם, ער געבט זיין טאכטער פאר א תלמיד חכם, אדער ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם, דאס מיינט אז ער נעמט. א אינוועסטמענט פון א תלמיד חכם, און ער גייט טון די ביזנעס פאר אים, און ער געבט אים צוריק די ריווח, אזוי קען די תלמיד חכם בלייבן זיצן און לערנען, ער דארף נישט געשטערט ווערן, אדער למהנה תלמיד חכם מנכסיו, פשוט איינער וואס שטיצט א איד וואס זיצט און לערנט, איז ער באקומט די אלע גרויסע שכר וואס.

פון עולם הבא, וואס אויף דעם האמער אפילו נישט קיין נבואות, ווייל דאס איז עפעס וואס אפילו א נביא האט נישט געקענט משיג זיין. זאגט אבער די גמרא, פליגא דשמואל, אז דער ר' יוחנן קריגט זיך אויף שמואל, דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד, אז ווען משיח גייט קומען איז עולם כמנהגו נוהג, פארוואס, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, ס'וועט זיך קיינמאל נישט אפטון קיין אביון, און אפילו ווען משיח גייט קומען וועט ווייטער זיין, ס'וועט זיין עניים, ס'וועט זיין עשירים, די וועלט גייט אנגיין. פחות יותר בערך ווי ס'גייט יעצט אן, און וואס דען קיין שעבוד מלכות עט נישט זיין, שטייט שוין אין די ראשונים אז אפילו לויט שמואל עט זיין אידן אן זיצן ישכון לבטח אין ארץ ישראל, און ס'עט זיין א בית המקדש, ס'עט צוריק קומען צו די עבודה, ותתרבה הדעת, אפילו אפילו לויט שמואל וועט זיין געטליכע צייטן, גאלדענע צייטן, אבער נישט אויף קיין עקסטרימע וועג, נישט אויף א וועג ווי די גאנצע וועלט זאל אנהייבן אפערעיטן אויף אן אנדערע וועג, נאר באופן כללי, ס'וועט זיין א בעסערע וועלט, באט באופן כללי עט עט די וועלט נאך אנגיין אזוי ווי ס'גייט אן היינט. ואמר רבי חייא אמר בר אבא אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אלע הבטחות איז געזאגט געווארן פאר א מענטש וואס האט געזינדיגט, און נאכדעם האט ער תשובה געטון, אבל צדיקים גמורים, א מענטש וואס איז א צדיק מעיקרא, איז עין לא ראתה, אלקים זולתך ופליגא דרבי אבהו האמיר דא ווייטער א מחלוקת דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים די וועלט רופט עס צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד איך ווייס נישט ווי די לשון קומט דא שטייט צדיקים גמורים אינם עומדים אז ס'איז דא א געוויסע בחינה פון א בעל עבירה וואס האט שוין טועם געווען די טעם חטא און ער גייט ער איז זיך פורש ער צוברעכט זיין יצר הרע וואס דאס איז נאך א גרעסערע מדריגה ווי דער וואס איז אלעמאל געווען דער וואוילער יונגל אין קלאס און האט קיינמאל נישט געמאכט קיין טראבל. שנאמר, דאס איז שוין א פסוק, שלום שלום, פרידן פרידן, לרחוק, פאר דער וואס איז געווען ווייט, ולקרוב, פאר דער וואס איז נאנט. לרחוק ברישא, איך הייב אן מיט דעם לרחוק, מיט דעם בעל תשובה וואס איז אמאל געווען ווייט, והדר לקרוב איז דער רבי אבהו איז א מורא'דיגע טרייסט פאר אונז ווייל לויט רבי יוחנן איז די ריכטיגע שכר באקומט נאר א צדיק מעיקרא זאגט רבי אבהו ניין אז אפילו א בעל תשובה אונז זעמער אלע בעל תשובה אונז האף מיר על כל פנים צו זיין בעל תשובה איז אונז עמיר אויך זוכה זיין צו די גרויסע שכר פון עין לא ראתה רבי יוחנן אמר לך וואס עט רבי יוחנן טוהן מיט דעם פסוק זאגט ער מאי רחוק רחוק גייט ארויף אויף די עבירה שהיה רחוק מדבר עבירה אז ער איז געווען ווייט פון עבירה מיינט עס די צדיק. קומט אויס אז ווען די פסוק זאגט לרחוק רעדט ער קודם פונעם צדיק, נישט פונעם בעל עבירה, ווייל ער רעדט דאך פון דעם וואס איז ווייט פון עבירה. מאי קרוב שהיה קרוב לדבר עבירה, ער איז געווען נאנט צו עבירה ונתרחק ממנה השתא, יעצט האט ער תשובה געטון און ער האט זיך דערווייטערט. מאי עין לא ראתה, וואס איז די. גרויסע שכר וואס מען זאגט אז אפילו די נביא קען עס נישט משיג זיין אמר רבי יהושע בן לוי זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית יין זאגט די מהרש"א איז בגימטריא סוד המשומר בענביו מששת ימי בראשית דאס די אור הגנוז וואס איז באהאלטן פאר צדיקים ס'איז העכער השגות אוודאי מיינט מען נישט דא כפשוטו עפעס וויין גוטע וויין פון גוטע טרויבן דאס איז נישט קיין עין לא ראתה פארקערט מען וויל דאך רעדן פון גרויסע השגות וואס וואס אפילו נביאים קענען נישט משיג זיין, איז אזוי ווי האב איך געזען שטיין א פשט אזוי ווי ווען דער וויין ליגט נאך אינעם אינעם טרויב איז עס עפעס וואס קיינער אין די וועלט האט נישט געזען, קיינער ווייסט נישט וואס טוט זיך דארט אינעווענדיג ווילאנג איך קוועטש עס נישט אויס, ווילאנג עס קומט נישט ארויס, די זעלבע זאך רעדט מען דא פון א געוויסע אור, פון געוויסע השגות, פון געוויסע מדריגות, פון געוויסע תענוגים וואס אונז האבן אפילו נישט די כלים וויאזוי עס אנצוכאפן, רבי שמואל בר נחמני אמר, זה עדן. זה עדן, שלא שלטה בה עין כל בריה, דאס איז א פלאץ וואס ווערט אנגערופן עדן, און צו מיר זאגן ס'מיינט א רחניות'דיגע פלאץ, וואס קיין מענטש, וואס קיין בריה איז נאכנישט דארט געווען, שמא תאמר אדם הראשון היכן היה, ווי איז אדם הראשון געווען, די תירוץ איז בגן, ער איז געווען אין גן אבער נישט אין עדן, שמא תאמר הוא גן הוא עדן, תלמוד לומר זאגט פסוק ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז ס'איז צוויי זאכן, גן לחוד ועדן לחוד. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט מעשה, ס'איז געווען א מעשה שחלו בנו של רבן גמליאל, אז די זון פון רבן גמליאל איז קראנק געווארן, שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים, אונז האבן דאך געהאט אין אונזער משנה אז רבי חנינא בן דוסא איז געווען דער גרויסער צדיק וואס האט געקענט אויסבעטן חולים, איז כיוון שראה אותם, ער האט געזען אז זיי זענען דא, איז עלה לעליה, איז ער ארויף געגאנגען אויף זיין שטאק, וביקש עליו רחמים, ער האט געבעטן אויף דעם חולה רחמים, בירידתו, ווען ער איז אראפ געקומען, אמר להם לכו, עטס קענטס שוין גיין, שחלצתו חמה, די חמה האט זיך געבראכן, די היץ, פון פון ניטלה מגופו טייטשט רש"י, ער איז שוין ארויס פון זיין גוף, שוין אוועק פון זיין גוף, די היץ, די פיבער, די קרענק, איז האט זיך אפגעטון, אמרו לו וכי נביא אתה, ווי ווייסטו וואס טוט זיך ביי רבן גמליאל אינדערהיים, דו ביסט דאך דא אויף דיין דאך, אמר להם, האט ער געזאגט לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, נאר אלא כך מקובלני, אזוי האב איך מקבל געווען פון מיינע רעבעס, אז אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף, און. ווען איך בין געשטאנען אויפן דאך האב איך געשפירט ווי ס'דאווענט זיך, ממילא מוז זיין אז די תפילה איז נתקבל געווארן און רבן גמליאל'ס זון האט געהאט א רפואה. פארציילט די גמרא ווייטער, ישבו, האבן זיך די צוויי תלמידי חכמים געזעצט, וכתבו, זיי האבן אראפגעשריבן, וכיוונו אותה שעה, זיי האבן זיך פונקטליך פארצייכנט וועלכע שעה האבן זיי געהערט, פון רבי חנינא בן דוסא אז שחלצתו חמה אז די היץ האט זיך געבראכן, וכשבאו אצל רבן גמליאל ווען זיי זענען צוריק געקומען צו רבי גמליאל און זיי האבן אים פארציילט גענוי די שעה ווען זיי האבן עס געהערט פון רבי חנינא בן דוסא אמר להן האט רבי גמליאל געזאגט צו זיי אזוי העבודה איך שווער לא חסרתם ולא הותרתם ענק האבן נישט צוגעלייגט קיין צייט און ענק האבן נישט אראפגענומען קיין צייט אלא כך היה מעשה גענוי אזוי איז געווען די מעשה אז באותה שעה חלצתו חמה, ושאל לנו מים לשתות און דער קינד האט געבעטן, און די קינד האט געבעטן וואסער צו טרינקען, וואס מען לערנט ארויס פון די גמרא? מען לערנט ארויס אז די תפילות פון צדיקים ווערן נתקבל, מען לערנט ארויס אז א מענטש האט א חולה בביתו דארף ער גיין צו א גוטן איד, ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא, פארציילט די גמרא נאך א מעשה, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. ר' חנינא איז ארויסגעגאנגען לערנען תורה ביי ר' יוחנן, ער איז געווען א תלמיד פון ר' יוחנן וחלה בנו של ר' יוחנן בן זכאי, דעם רבינ'ס ט דעם רבינ'ס זון איז קראנק געווארן, אמר לו האט ער אים געזאגט חנינא בני, מיין תלמיד, מיין קינד חנינא, ביק חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה, בעט אויף אים רחמנות אז מיין קינד זאל לעבן, איז פארציילט די גמרא הניח ראשו בין ברכיו, ער האט זיך אראפגעבויגן זיין קאפ, וביקש עליו רחמים, און ער האט געבעטן רחמנות וחיה און דאס קינד האט געהאט א רפואה. אמר ר' יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחין עליו. ווען איך טו ווען די זעלבע זאך וואס דו האסט געטון, וואלט מיין תפילה נישט געארבעט. דיינע תפילות ארבעטן. אמרה לו אשתו, האט די ווייב פון פון רבי יוחנן בן זכאי אים געפרעגט, וכי חנינא גדול ממך, דיין תלמיד איז גרעסער ווי דעם רעבען, דיין תלמיד איז גרעסער ווי דיר? אמר לה, האט ער געזאגט, לאו, ניין, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ער איז גלייך ווי אן ווי אן עבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך, זאגט רש"י וואס מיינט כעבד? כעבד מיינט בן בית, נכנס ויוצא שלא ברשות, דער וואס קלינט, אין די די ווייט האוז ער קען זיך גרינגער דרייען אין אוועל אפיס ווי די דיפענס סעקרעטערי וואס ער דארף האבן אן אפוינטמענט איז רבי חנינא בן דוסא ער איז אן עבד ער וואקט אריין צום אייבערשטן ער זאגט איך דארף א רפואה איך מיך איז עס איך בין כשר זאגט די הייליגע גמרא ווייטער ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות דאס האבן מיר שוין געהאט אויבן פון א בשם א אנדערע מאן דאמר אז א מענטש זאל נישט דאווענען נאר דארט ווי ס'איז דא פענסטערס פענסטערס ווייזט די הימל די הימל ברענגט יראת שמים ס'דאוונט זיך מער מיט כוונה, שנאמר, א פסוק אין דניאל וכוין פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלים אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, חציף עלי מאן דמצלי בבקתא, ס'איז א, ווער ס'דאוונט אין א בקעה, אין א טאל, איז עס א חוצפה, זאגט רש"י, שכשהוא במקום צניעות, ווען א מענטש דאוונט אין א צימער, אין א צוזאמגענומענע פלאץ, איז חלה עליו אימת מלך וליבו נשבר, זיין הארץ ווערט צובראכן, ס'דאוונט זיך מער מיט כוונה ווי א מענטש איז אין א בקעה און ער פילט זיך משה גרויס. תוספות פרעגט שוין פון די פסוק ויצא יצחק לשוח בשדה זאגט תוספות צוויי תירוצים איינס אז דארט לשוח בשדה לכאורה סאונדט עס ווי ער האט געדאווענט אין א בקעה זאגט ער לשוח בשדה מיינט בהר מוריה מילא קיין בקעה איז עס נישט די צווייטע תירוץ פון תוספות מיינט אז בקעה מיינט א פלאץ וואו עס איז רבים בוקעים בו וואו מענטשן גייען דורך און די פראבלעם איז נישט אזוי ווייט ווי רש"י זאגט אז עס איז נישט קיין מקום צניעות נאר ווייל ווען עס איז דא עוברים ושבים איז שווער צו מכוון זיין ואמר רב כהנא נאך אסאך האט רב כהנא געזאגט חציף עלי מאן דמפרש חטאו, א מענטש וואס פארעפנטליך זיינע עבירות, איז עס א חוצפה, שנאמר שטייט פסוק אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, וואויל דער וואס באהאלט זיינע עבירות, איז דאך שוין באקאנט פון רבי אלימלך אין צעטל קטן אז א מענטש, איינער פון די עצות רבי אלימלך געבט, אז א מענטש זאל אלעס זאגן פאר זיין חבר איז וואס איז פשט, און איך מיין היינט אויך אין סיי וועלכע סעלף העלפ פראגרעם ארבעט עס אז א מענטש שטעלט זיך אויף און ער זאגט היי מיין נאמען איז אזוי אזוי און דאס און דאס איז מיין שוועריקייט זעט מען אז די היינטיגע חכמי הנפש האבן מ'האבן צוגעטראפן צו וואס ר' מיילך האט שוין געשריבן צוויי הונדערט יאר צוריק.